איבער די הסכמות פון די צדיקים פון רבי יודא לייב הכהן און די רבי רב זישע, ברענגט די פריערדיגע רבי נשמתו עדן אין א בריוו א קבלה פון מיטעלן רבי'ן אז צוואנציג יאר האט דער אלטער רבי געשריבן דעם ספר התניא, ער האט צוגעגעבן און אראפגענומען, שטארק מדייק געווען יעדעס ווארט, ביז ער האט דעם ספר אויסגעלייטערט מיט חסר ויתר, לדוגמא צו א ווארט זאל שטיין מיט א ו' אדער אן א ו'. און ערשט דערנאך האט ער געגעבן רשות איבערצושרייבן און פארשפרייטן דעם ספר ברבים. אבער דורך די העתקות רבות און העתקות שונות פון פארשידענע מענטשן, זענען געווארן, אזוי ווי ער זאגט בלשונו רבו כמו רבו הטעותי סופרים במאוד מאוד. ס'איז געווארן זייער זייער זייער אסאך טעותים. אויף אן אנדערן פלאץ שרייבט ער אז ס'איז געווען אזעלכע וואס תואנה הם מבקשים זיי האבן בכוונה פארגרייזט פארשידענע ענינים ס'זאל ארויסקומען א נישט ריכטיגע ענין, מ'זאל קענען מאכן א טומל אויפן בעל התניא. דעמאלטס האט דער אלטער רבי געשיקט ספעציעלע שלוחים צו די צדיקים רבי יודא לייב הכהן און רבי רב זישע צו בעטן זייער הסכמה צו דרוקן דעם ספר התניא. ווי ס'שטייט דארטן אינעם בריוו, ס'ווערט געברענגט אינעם ספר הקיצורים, זענען די שלוחים געווען די באוואוסטע חסידים פון אלטן רבי'ן, ר' משה ווילענקער, ר' פנחס שקלאווער, און רבי יצחק משה פון יאס. זיי האט דער אלטער רבי געשיקט צו מיישב זיין זיך מיט די צדיקים וועגן דרוקן דעם ספר און צו באקומען זייער הסכמה. ביידע צדיקים האבן אויסגעדרוקט התפעלות איבערן ספר. רבי יודא לייב הכהן האט געזאגט, זיך אויסגעדרוקט, דער ספר התניא איז א קטורת צו אלע מגיפות רוחניות פון עקבתא דמשיחא. און דער רבי רב זישע האט געזאגט, מיטן תניא וועלן אידן אנטקעגן גיין משיח צדקינו. ביידע צדיקים האבן געשריבן זייערע הסכמות אין די וואך פון פרשת כי תבוא, און וועגן צוויי טעמים, איינס, ווייל דורכ'ן לערנען בעיון דעם ספר התניא איז מען מקיים דעם כי תבוא אל הארץ ברוחניות, וואס דאס איז די אנטפלעקונג, די גילוי פונעם רצון עצמי פון די נשמה. ארץ, כי תבוא אל הארץ איז א לשון פון רצון. אזוי ווי די מאמר רז"ל, למה נקרא שמה ארץ שרצתה לעשות רצון קונה, רצתה איז טייטש זי איז געלאפן, אבער די ווארט רצתה קען אויך טייטשן געוואלט, זי האט געוואלט טון רצון קונה. איז כי תבוא אל הארץ די רצון פון די נשמה איז מען מיט דעם מקיים דעם כי תבוא אל הארץ, דער צווייטער טעם, אז דורך די וועגן פון עבודת השם וואס זענען אנגעוויזן אין דעם ספר, איז מען מהפך די קללה, די תוכחה פון משנה תורה וואס ווערט געברענגט אין פרשת כי תבוא, זאל ווערן איבערגעדרייט צו ברכות. און ס'איז אינטערעסאנט אז ביידע צדיקים האבן געשריבן דעם יאר אין וועלכע זיי האבן געשריבן די הסכמה, אויף אן אנדערן אופן, מרמז צו זיין זייער הייליגע מיינונג וועגן דעם ספר התניא, הרב הצדיק רבי יודא לייב הכהן האט געשריבן, שנת תקנ"ו, וואס דאס איז ראשי תיבות תניא קטורת נשמה ורוח, אזוי ווי מיר האבן פריער געזאגט אז דאס איז מרמז אז תניא איז א קטורת צו אלע מגיפות רוחניות פון עקבתא דמשיחא, און דער הייליגער רבי ר' זישע האט אנגעצייכנט דעם יאר מיטן ווארט פדותינו, די גימטריא דערפון. מרמז צו זיין אז דאס איז אונזער אויסלייזונג, אז מיט דעם ספר וועלן אידן אקעגן גיין משיח צדקנו. רבי יוסף וויינבערג פארציילט אז ער האט געהערט פונעם חסיד רבי יצחק מתמיד זכרונו לברכה, אז בשעת די שלוחים האבן געברענגט דעם תניא אין אנעפאלע צו רבי יודא לייב הכהן און רבי ר' זישע האבן זיי דארט איבערגעלאזט די קונטרסים איבער נאכט, אז די צדיקים זאלן זיך קענען מעיין זיין דערין. בשעת'ן מעיין זיין אינעם תניא מיטן דער נאכט איז רבי יודא לייב הכהן אריין אין א מורא'דיגע התפעלות און התלהבות, און ער האט זיך נישט געקענט איינהאלטן, און אין די גרויסע התרגשות האט ער באשלאסן צו גיין צו רבי ר' זישע, וואס האט אויך געוואוינט אין אנעפאלע, אויסצודרוקן זיין באגייסטערונג. דער רבי ר' זישע האט אינעם זעלבן צייט מעיין געווען אין תניא, און אויך ער איז אריין אין א גרויסן התפעלות און התלהבות, און ער האט זיך אויך נישט געקענט איינהאלטן, און ער האט זיך געלאזט ארויס אויפן וועג צו רבי יודא לייב הכהנ'ן, אזוי אז זיי האבן זיך איינער דעם צווייטן אנגעטראפן אין גאס, און גאנץ אנעפאלי האט געברענט. הכלל, לאמיר איבערגיין די הסכמות פון די צדיקים, הסכמת הרב החסיד המפורסם איש אלוקי קדוש יאמר לו מורינו ורבינו הרב ר' משולם זישע מאנעפאלי. שרייבט ער אזוי, הנה בראותי את הכתבים של הרב האי גאון, זעענדיג די כתבים פונעם רב, ווי ס'איז באקאנט האט מען אין מעזריטש ביים מגיד גערופן דעם אלטן רבי'ן דער רב, ווייל ווען דער מגיד האט אויסגעקליבן דעם אלטן רבי'ן צו שרייבן זיין שולחן ערוך, האבן אים די תלמידי המגיד די חבריא קדישא געקרוינט מיטן נאמען רב, ווייל הלכתא כרב. שרייבט ער ווייטער איש אלקים קדוש וטהור א געטליכער, הייליגער און ריינער מאן, אספקלריא המאירה, א לייכטנדיגער גלאז וואס מאכט יעדע זאך לעכטיג און אפן מיט איר לויטערקייט, וטוב אשר עשה, ס'גוט וואס ער, דער אלטער רבי, האט געטון, מיט זיינע אייגענע כוחות ואשר הפליא ה' חסדו ונתן בלבו הטהור לעשות את כל אלה וואס דער אייבערשטער האט אריין געגעבן אין זיין הארץ צו טון להראות עם ה' דרכיו הקדושים צו ווייזן דעם אייבערשטנ'ס פאלק זיינע הייליגע וועגן און רצונו היה שלא להעלות את הכתבים ההם לבית הדפוס זיין אריגינעלע רצון איז געווען נישט צו דרוקן די כתבים מחמת שאין דרכו בכך, ס'איז נישט זיין דרך ארויסצוגעבן ספרים, דרוקן, רק מחמת התפשטות הקונטרסים ההם בקרב כל ישראל, די קונטרסים זענען געווארן צושפרייט אזוי ווי מיר האבן פריער פארציילט, בהעתקות רבות מידי סופרים משונים, און ס'איז געווארן איבערגעשריבן דורך פארשידענע משונה'דיגע שרייבער, דאס איז א דיוק אינעם לשון, נישט סופרים שונים פארשידענע, נאר משונה'דיגע, דאס איז א רמז אויף דעם וואס מ'האמיר פריער פארציילט אז עס איז געווען אזעלכע וואס האבן בכוונה משנה געווען געוויסע ענינים אין תניא. ווייטער, ומחמת ריבוי העתקות שונות, רבו הטעויות סופרים במאוד,

דער אייבערשטער האט דערוועקט די גייסט פון די שותפים, ר' שלום שכנא דער זון פון ר' נח, דאס איז געווען דעם אלטן רבינ'ס איידעם, דער טאטע פונעם צמח צדק, און דער צווייטער איז ר' מרדכי האראוויץ דער דרוקער פון שקלאוו. להביא הקונטרסים ההם לבית הדפוס בסלאוויטע, צו ברענגען די קונטרסים צו די סלאוויטע דרוקעריי, ולפעלא טבא אמרתי יישר חילא, און אויף דעם זאג איך זיי ישר כח. נאר וואס דען, אך עלו בלבם מגור מסביב מן הדפוסים אשר רבו, למעשה האבן זיי מורא פון אנדערע דרוקערייען שדרכן להזיק ולקלקל המאושרים, וואס זייער שטייגער איז צו שעדיגן און קאליע מאכן די ריכטיגע און די בארעכטיגטע, אי לזאת גמרנו בלבנו ליתן הסכמה, האבן מיר באשלאסן צו געבן אן הסכמה, לבל ירים איש את ידו ואת רגלו, קיינער זאל נישט אויפהייבן א האנט און א פיס, דאס הייסט, נישט אליין צו דרוקן און נישט געבן פאר אנדערע צו דרוקן, דאס איז דער לשון א האנט און א פיס גיין צו א צווייטן, לגרום להמדפיסים הנזכרים לעיל שום היזק חס ושלום בהשגת גבול בשום אופן, נישט גורם צו זיין קיין השגת גבול, ואסור לשום אדם לדפוס הספר הנזכר לעיל בלתי ידיעת המדפיסים הנזכרים לעיל על משך חמש שנים רצופים מיום דלמטה, נישט איבערדרוקן דעם ספר ביז פינף יאר. ושומע לדברי אלה יבוא עליו ברכת טוב, ווער ס'וועט פאלגן וועט קומען אויף אים ברכות, הלא כה דברי הדורש זאת לכבוד התורה. היום יום ג' שנכפל בו כי טוב, דינסטאג. פרשת תבוא, שנת פדותינו לפרט קטן, מ'רעכנט נישט אריין די היי אלפים, הקטן, משולם זוסיל מאניפאלי. הסכמת הרב החסיד המפורסם איש אלוקי קדוש יאמר לו מורינו הרב רבינו רבי יודא לייב הכהן. הייבט ער אן חכמת אדם תאיר פני הארץ די חכמה פון א מענטש טוט באלייכטן די וועלט בראותי ידי קודש המחבר הרב הגאון איש אלוקים, קדוש וטהור חסיד וענוו, די אלע טיטלען וואס ער זאגט אויפן הייליגן בעל התניא אשר מכבר נגלו מסתריו, וואס איז שוין פון לאנג נתגלה געווארן זיינע באהאלטענע זיינע זיינע באהעלטענישן זיינע פארבארגענע מעלות, דאס הייסט נישט נישט קוקנדיג אויף זיין השתדלות צו בלייבן א נסתר, אז מען זאל נישט וויסן זיין צדקות און גדלות, איז עס למעשה יא נתגלה געווארן. יושב בשבת תחכמוני אצל אדונינו מורינו ורבינו גאון עולם, וואס האט געזיצן אין ישיבה ביים רעבן, ביים מעזריטשער מגיד, ודלה מים מבאר מים חיים, ער האט געשעפט וואסער פונעם לעבעדיגן קוואל, ס'דא וואס זאגן אז עס גייט ארויף אויף רבי אברהם המלאך דער זון פונעם מגיד, וואס די ווארט מבאר באשטייט פון די זעלבע אותיות פון אברהם. וכעת ישמח ישראל בהגלות דברי קדשו, ישראל מיינט ער דעם הייליגן בעל שם טוב, וועט זיך פרייען מיט דעם וואס זיין דברי קדשו וועט נתגלה ווערן, המחובר להביא לבית הדפוס. דאס אז די קונטרס איז נתחבר געווארן ללמד ל און וואס איז צו גיין צום דרוק ללמד לעם השם דרכי קודש כאשר כל אחד יחזה בפנימיות דבריו צו קענען לערנען דעם עם השם די אידן די הייליגע וועגן אזוי ווי יעדער וועט קענען זען אויב מען לערנט דעם ספר והמפורסם אין צריך ראיה רק מחש זאגט אז מען דארף נישט דארף נישט ברענגען קיין ראיה דערצו און ממילא די הסכמה דארף מען נאר רק מחשש קלקול הדבר שלא יגרום היזק למדפיסים, די זעלבע סיבה וואס דער רבי ר' זושא האט געשריבן, באתי ליתן תוקף ואזהרה לבל ירים איש את ידו ורגלו לדפוס עד משך חמש שנים מיום דלמטה, ושומע לדברי אלה יבוא עליו ברכת טוב, הלא כה דברי המדבר זאת לכבוד התורה, היום יום ג' פרשת תבוא תקנ"ו לפרט קטן, יהודה לייב הכהן. לאמיר שוין פרובירן אריינכאפן די דריטע הסכמה, הסכמת הרבנים שיחי' בני הגאון המחבר זכרונו לברכה נשמתו עדן, היות שהוסכם אצלנו ליתן רשות והרמנא, ס'איז באשלאסן געווארן צו געבן רשות און ערלויבעניש להעלות על מכבש הדפוס לזיכרון לבני ישראל כתוב דברי יושר ואמת צו דרוקן דעם ספר א זיכרון פאר אידישע קינדער, דברי יושר און אמת, דברי אלקים חיים של אדונינו אבינו מורינו ורבינו זכרונו לברכה, כתובים בכתב ידו הקדושה בעצמו ולשונו הקדוש געשריבן מיט זיינע אייגענע הייליגע הענט און זיין הייליגע לשון, שכל דבריו כגחלי אש בוערות, זיינע רייד זענען ברענעדיגע קוילן. ילהיבו הלבבות לקרבן לאביהן שבשמים, צופלאקערט די הערצער צו דערנענטערן זיי צום טאטן אין הימל, ובשם איגרת הקודש נקראו, ס'ווערט אנגערופן איגרת הקודש, שרובם היו איגרת שלוח מאת כבוד קדושתו, רוב דערפון איז געווען בריוון געשיקט פון כבוד קדושתו, להורות לעם ה' הדרך ילכו בה והמעשה אשר יעשון צו לערנען די אידן וויאזוי זיך צו פירן, ומחמת שבכמה מקומות הציב לו ציונים בספר ליקוטי אמרים שלו, ווייל אין מערערע פלעצער אין אגרת הקודש האט ער אנגעצייכנט צו זיין ספר ליקוטי אמרים, ער האט צוגעצייכנט וואס ער האט שוין געשריבן אין די ערשטע חלק תניא, ודברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר, אזוי איז דאך די סדר אז דברי תורה זענען ארעם אויף איין פלאץ, נישט גענוג ארויסגעברענגט, און אויף אן אנדערן ארט זענען זיי רייך און מער מבואר, וואס פאר דעם קענען זיין ענינים אין אגרת הקודש וועלכע ווערן מער קלאר מסב וואס זענען קלארער צו פארשטיין אין אגרת הקודש ווי דאס ווי דער זעלבע ענין וואס ווערט דערמאנט אין ליקוטי אמרים און די זעלבע זאך פארקערט, ומה גם בשביל דבר שנתחדש בו, ווער רעדט נאך צוליב זאכן וואס ווערן נתחדש אין אגרת הקודש, וואס גיבט אויך צו א חידוש און א בירור אינעם ספר ליקוטי אמרים. און נאכדעם קונטרס אחרון על איזה פרקים אשר כתב בעת חיברו הספר ליקוטי אמרים, דאס איז דער דריטער חלק וואס ער האט אויך געשריבן בשעת ער האט מחבר געווען דעם ספר ליקוטי אמרים, פלפול ועיון עמוק על מאמרי הזוהר ועץ חיים ופרי עץ חיים שנראים כסותרים זה את זה, וואס דאס איז א פלפול און א טיפער עיון אויף מאמרים פון זוהר און עץ חיים און פרי עץ חיים וואס זעהן אויס ווי סתירות איינס צום אנדערן, וברוח מבינתו מישבם, כל דיבור על אופניו, שכתב בלקוטי אמרים, דער אלטער רבי מיט זיין פארשטאנד פארענטפערט די דיבורים און מאמרים אויף זיינע אופנים וואס ער האט געשריבן אין לקוטי אמרים. ממילא איז דער קונטרס אחרון דירעקט נוגע צום ספר ליקוטי אמרים, איז פאר דעם ראו ראינו שראוי ונכון לחברם עם ספר ליקוטי אמרים ואגרת התשובה של כבוד קדושת אדונינו אבינו מורינו ורבינו זכרונם לברכה, דא זענען זיי מסביר פארוואס זיי האבן צוזאמגעדרוקט אלע דריי חלקים, די ארגינעלע ליקוטי אמרים, די אגרת הקודש וואס זענען בריוון וואס דער אלטער רבי האט געשיקט, און

אויסשטעלן דעם תבנית אין דעם פארעם לקוטי אמרים און אגרת און אגרת הקודש צוזאמען או זה בלא זה, נישט צוזאמען און נישט עקסטער, משך חמשה שנים מיום דלמטה פאר די קומענדיגע פינף יאר ברם כגון דא צריך להודיע שבעוונותינו הרבים ספו תמו כתבי ידו הקדושה בעצמו, ליידער האט זיך שוין אויסגעלאזט און געענדיגט די כתבים פון זיין הייליגן האנט, ס'טייטש וואס ער וואס מיט זיין האנטשריפט, אשר היו בדקדוק גדול לא חסר ולא יתר אות אחת, ס'איז געווען מיט א גרויסן פונקטליכקייט מיט א דקדוק קיין איינציגע אות נישט מער אדער ווייניגער, ולא נשאר כי אם זה המעט מהרבה אשר נלקטו אחד לאחד מהעתקות המפוזרים אצל התלמידים, ס'איז איבערגעבליבן נאר ווייניק פֿון אַ סך וואָס זענען צוזאַמגעקליבן געוואָרן איינציקווײַז פֿון דאָס וואָס די פֿון די וואָס מ'האָט איבערגעשריבן וואָס זענען געווען צעשפּרייט בײַ די תּלמידים באם המצא תּמצא איזה טעות שגיאות מי יבֿין אַז ס'וועט זיך מאַכן אַז ס'פֿאַלט אַרײַן אַ טעות ווי דער פּסוק זאָגט שגיאות מי יבין ווער קען זיך דען אויסהיטן פון א טעות? ימצא הטעות דמוכח מטעות סופר וועט די טעות זיין מערקבאר, ס'טייטש מ'וועט דערקענען אז דאס איז די טעות פונעם שרייבער, והכוונה תהיה ברורה, און די כוונה פונעם ענין וועט זיין קלאר. היום, יום ה', כ"ב אייר תקע"ד, לפרט קטן, נאום דוב בער בן אדוני אבי מורי ורבי הגאון החסיד קדוש ישראל מרנא ורבנא שניאור זלמן זכרונו לברכה נשמתו בגנזי מרומים, ס'איז דער מיטעלער רבי, ונאום חיים אברהם בן אדוני אבי מורי ורבי הגאון החסיד מרנא ורבנא שניאור זלמן זכר צדיק לברכה נשמתו בגנזי מרומים, ונאום משה בן אדוני אבי מורי ורבי הגאון החסיד שניאור זלמן זכרונו לברכה נשמתו בגנזי מרומים.